זייט אַכט, קאַסעט פֿיר, המשך. אַלטער מײַנער האָט זיך אַלץ געקראַצט אין דער פּאה, געפֿירט די האַנט איבערן פּנים, אָנהייבנדיק פֿון שטערן און אויסלאָזנדיק מיט דער באָרד, וועלכע ער האָט אַרומגעכאַפּט מיט אַלע פֿינף פֿינגער, און געמאַכט דערבײַ, עט, עט, מע האָט געזען, ער איז צעטראָגן, מיט אים איז עפּעס נישט גלאַט. איך אַליין בין עפּעס געווען אויך צעדרייט. פֿישקעס געשיכטע האָט מיך געקאָטערט. נאך גאנץ לאנג האב איך פיל מאל ביי מיר געטראכט, רבונו של עולם, וואס איז דאס אזוינס זיין פארליאפעט? עפעס האב איך געהערט, עס טרעפט זיך אמאל אזעלכעס, נאר וואס דאס איז האט מיין מח נישט גענומען. ביי אונז פלעגט מען אויף אזעלכע זאכן געווענטליך זאגן, ס'איז אן אפגעטאנענע זאך. א כישוף, עפעס אזא מין פלעשעלע, איז דא דערצו עפעס א מין קרייטעכץ פון אן אלטער גוי'ע א מכשפ'טע, און דאס וואס אלטע מכשפ'טע זענען פארטיג אפצוטאן אזעלכע שפיצלעך, אויך אראפצוברענגען רייטנדיג אויף א בעזעם דעם מאן וואס האט אוועקגעווארפן דאס ווייב, זי געמאכט פאר אן עגונה, דאס איז דאך קלאר ווי דער טאג, דערויף זענען דאך דא אסאך עדות, כשר'ע אידן מיט בערד, פֿאַרליאַפּעט זײַן, האָט בײַ אונדז געהײסן עפּעס אַזאַ מין שלאַפֿקײט, װי קדחת, אַ שטײגער, אַ דיבוק, אַ מאַנקאָלע, די ניכפּה, די שלעכטע זאַך, װאָס דערצו איז טאַקע נאָר אַ בעל-שם, אָדער, להבֿדיל, דער טאָטער. בײַ אַ שמועס דערפֿון פֿלעגט מען זיבן מאָל אױסשפּײַען, אָננעמענדיק זיך בײַ די ברעמען און מאַכן דערבײַ מיט אַ פֿאַרקרימט פֿרום פּענעמל, נישט דאָ געדאַכט, נישט פֿאַר קײן ייִדישע קינדער געדאַכט. אויך איז א מצוה געווען צו לאכן אויס יענע פארליאפעטע, ווי דער שטייגער איז צו לאכן אויס א משוגענעם. אזא שלאפקייט אבער געדענק איך ווען עס האט זיך געמאכט, האט זיך עס געמאכט סיידן נאר ביי די גרויסע נגידים, אדער ביי די גרויסע קבצנים. אין באלעבאטישן גראד אנטקעגן האט מען נישט געוואוסט אפילו מיט וואס מען עסט עס. דאס איז דאך, האב איך אפט ביי מיר געטראכט, א וואונדער. פארוואס איז דאס אזוי? און וואס איז דאס אזוינס? עס מוז דאך האבן א טעם. פון דער אלטער גויע איז נארישקייטן, אזוי ווי דאס פלעשעלע. איך בין קיינמאל דערמיט נישט צופרידן געווען, הגם אידן האבן עס געהאלטן פון מיר פאר א שטיקל אפיקורסות. ס'טייטש? ווי גלייבט מען עפעס ניט אין כישוף, אין דעם טאטער, אין שדים? איך האב געזוכט ביי מיר, געזוכט א טעם, און דאכט זיך געפונען. גרויסע נגידים איז אויף דער וועלט צו גוט,

איז תמיד פארטראגן אין דעזשע בארשט. אים דארט דער קאפ פאר דעם שטיקל ברויט, זוכט פרנסה. ביי אים איז ראשית חכמה געשעפט. אלצדינג געשעפט. חתונה האבן איז אויך א געשעפט. ער האנדלט איין א ווייב, דינגט זיך פריער גוט אויס וועגן דעם מקח, וועגן נדן, וועגן איטליכס פיצעלע באזונדער. אלצדינג פינקטליך אויסגערעכנט. אפילו א שטריימל און די שבת'דיגע קאפאטע מוז אויך שטיין בפירוש אין די תנאים. זענען די תנאים דערפילט געווארן? כפי דעם מדובר קום זשע כלה לעב אונטער דער חופה מיט דעם שדכן מיט דעם בדחן מיטן גאנצן פעקל כלי קודש וואס לעקן אפ פון געשעפט א ביינדל זיי א ווייב האב קינדער רייס קריעה און ווער פארשווארצט מיט מיר אינאיינעם ביז הונדערט און צוואנציג יאר אויב דיר גלוסט זיך לעבן, ניט שטאַרבן פאַר דער צייט. אויב דו ביסט שיין אָדער מיאוס, קלוג אָדער אַ נאַר, דאָס איז שוין דיין עסק. פון מיינעטוועגן איז אַלץ איינס. אַ פּלוניתטע איז אַ פּלוניתטע. מיר זיינען נישט קיין פּריצים, האָבן נישט קיין צייט צוקוקן זיך צו אַזעלכע זאַכן. יידן זיינען מיר, סוחרים, מעקלער, קרעמער, טרוד אין דער פּרנסה. זייער פיל זענען דא פון מיין גראד אידן וואס רעדן כמעט נישט, עסן נישט ביי איין טיש מיט די ווייבער, קוקן זיי ווייניג אן, און ס'איז גאנץ רעכט. ביידע צדדים זענען צופרידן און ווינטשן ווען עס קומט אויס אמאל, הלוואי אזא לעבן אויף אלע גוטע לייט און אויף זייערע קינדער געזאגט געווארן. שטארבט ביי איינעם דאס ווייב, באגראבט ער זי, זיצט נאך איר שבעה גאנץ אידישליך און האנדלט באלד טאקע איין א צווייטע.

ווי א שטייגער דעם אידנ'ס עסן שבת איז נישט גלאט גראב פרעסן וועגן דער אכילה, ווייל א זינדיגער מענטש באדארף עסן, נאר וואס דען הייסט עס מקיים זיין שלש סעודות? דאס גלייכן אויך דאס גלעזעלע וויין פסח ביים סדר, טרינקט עס דען א איד גלאט משונה גראב ווייל אביסל וויין איז מחיה און נאך די קניידלעך טאקע גאר א דערקוויקעניש? חלילה, ער מאכט דערביי א פארפרומט פנימל, הריני מוכן ומזומן, איך בין מיר גרייט, איך בין מיר ברייט מקיים זיין די מצוה כוסה, דעם ערשטן, צווייטן, דריטן, פערטן כוס. אונזער איינער עסט, טרינקט, האט חתונה, אלץ מיט א לשם יחוד, צוליב קודשא בריך הוא און דער שכינה, נאר דאס אלצדינג איז אבער נישט געזאגט געווארן אויף פישקע. אין זיין שלעכטער לאגע אין וועלכע ער האט זיך געפונען איז דאס הארבאטע מיידל פאר אים געווען א גליק. זיין טרייסט, זיין לעבן, זיין אלץ מיטאנאנדער. אז מען טרינקט זיך כאפט מען זיך אן פאר א שטרוי. היינט וואס זשע איז פאר א וואונדער אז פישקע האט זיך אנגעכאפט אין דער הארבאטער מיט זיין גאנץ לייב און לעבן און איז צו איר צוגעזאטן געווארן?

שפילט אומעטיגן שטייגער. אלע בעלי דרשנים און מוסר ספרים אינאיינעם האט קיינמאל מיך אזוי נישט גערירט, געמאכט ווייך, גוט און פרום, ווי א קרעכץ פון א צובראכן הארץ, ווי דעם קלעזמערס א שפיל אויפן פידעלע. מילא, גאנץ רעכט, איך בין שטארק גערירט פון פישקעס דערציילונג, בין איך מיר דעריבער פארטראכט. אבער דו, פערדל מיינס, פארוואס ביסטו פארטראכט? אַ גאַנץ אַ ביסל, מישטײנס געזאָגט, קױם װאָס ער רירט זיך. עס זאָל אים דאָס אָנהײבן אַרן, װאָס אָט באַלד איז תּשעה-באָבֿ און מע באַדאַרף זיך אײַלן מיט קינות אין אַ סך שטעטלעך. ער גײט גאָר נישט מיט דעם גלײַכן װעג, פֿאַרקריכט אין דער זײַט לעבן דער תּבֿואה, שטעלט זיך צוּװײלן אָפּ, שטשיפּעט גראָז. די שײנע שקאַפּע איז ניט בעסער פֿון אים, טוט אים נאָך און כאַפּט אױך אַ קײַ. דאס אייגענע טאקע וואס אין חדר, אז דער רבי פארקוקט זיך אמאל אין דער זייט, פארוויגט דאס קינד, אדער האמפערט זיך מיט דער רעבעצן, פארקוקן זיך אויך די תלמידים, און פאלן שוין אין דעם לערנען. איך טו די רפואה וואס דער מלמד נעם די בייטש און טו א ווייז דעם שלימזל מיינעם, זאגנדיק אים דערביי מוסר. ער שטעלט אויף די אויערן, שטרעקט אויס דעם האלז, שטעקט ארויס א שפיץ צינגל, דריגעט מיט א הינטערשטן פוס און שמייסט געגן מיר מיט דעם וועדל. איי דו ביסט אן עזות פנים, רוף איך מיר אן און בין אים שוין טאקע גוט מכבד מיט דער בייטש. ער האט אפילו נישט געוואלט ליידן, מאכט א פערדישן קוממיות, א הייב מיט דער הינטן און געהאט בדעה אויסצושטרעקן זיך אויף דער ערד. נאר ער האט זיך באלד מיישב געווען, א צי געטאן מיט אימפעט דעם וואגן און אנגעהויבן זיך ווייטער צו שלעפן. מיר אַלע זײַנען דערװײַל צו זיך געקומען. אַלטער האָט אונטערגעטריבן אױף זײַן שטײגער, פֿישקע הײבט אָן אױף זײַן שטײגער, איך נאָך אים, טאַקע אַרבעט פֿאַרטײַטשט אױף מײַן שטײגער, און די מעשׂה דערצײלט זיך װײַטער אַזױ. איך וועל אט דא נישט קיין יארן ברייען. איינער אליין האב איך מיר דערנאך אויף אדעסער טראקט געלאזט, געטראכט, טאמער וועל איך מיינע לייט דא באגעגענען, אדער הערן עפעס וועגן זיי. נאר אומזיסט די מי. זיי זענען ווי אין וואסער אריין. דאס לעבן איז מיר נמאס געווארן פון שטענדיגן ארומשלעפן זיך. איך האב גע'חלש'ט אויסצורוען זיך אביסל, זיצן אויף איין ארט ווי איך בין געוואוינט געווען פריער. גאָט האָט געהאָלפֿן, איך האָב מיך לסוף פֿאַרשלעפּט קײן אָדעס. די ערשטע פּאָר טעג אין אָדעס פֿאַר מיר געװען װי אַ טױט. איך האָב מיך דאָרט אַרומגעדרײט עלנט, פֿרעמד, אַלײן נישט צו װיסן װוּ מיך אַהינצוטאָן. אַלצדינג איז פֿאַר מיר געװען נײַ, עפּעס װילד, משונה. קײן הקדש, װי אין אַנדערע ייִדישע שטעט, האָב איך דאָרט נישט געפֿונען.

אָט איז דאָס באַלעבאַטישקײט, אַלץ װאָס נײטיק איז איז צום עסן, צום שלאָפֿן. באַדאַרפֿסט אַ ביסל װאַסער, האָסטו עס, באַדאַרפֿסט די פּאָמוניצע, איז זי דאָ. װאַש די הענט און זאָג דיר אשר יצר, װיפֿל דײַן האַרץ גלוסט. אָט איז דער באַלעבאָס, די באַלעבאָסטע, דאָס הױזגעזינד, זאָג, גאָט העלף! שטרעק אױס די האַנט, באַקומסטו דיר דײַן נדבֿה, אַ קוש די מזוזה און גײ דיר געזונטערהײט װײַטער. היינט איז טאקע גאר פונדרויסן גרינג צו דערקענען א אידנס הויז. דאס בערגעלע מיסט, דאס רינשטאקל, די פענסטער, די ווענט, דער דאך שרייען, דאס איז א אידיש הויז! דעם ריח אליין דערקענט איר אז דא זיצט א איד. אקעגן זשע דארט אין אדעס זענען די הייזער מישטיינס געדאכט עפעס ווילד, הויך, אומגעלומפערט. דער גאנג איז געווענדליך דורך א טויער אין א הויף. דארט קריך אויף טרעפ. זוך א טיר. האסטו שוין געפונען א טיר? איז זי גאר פארשלאסן? עפעס איז זי מיט א גלעקל מיט גאנצע צאצקעס. דו בלייבסט ביי דיר עפעס אראפגעפאלן, פילסט אז דו ביסט ארים, נידעריג, האסט קיין פנים נישט, שטייסט א רגע דערשלאגן, מאכסט זיך דערנאך הארץ, נעמסט זיך מיט גרויס דרך ארץ פארן גלעקל, עס ציטערט דיר אבער די האנט, טוסט א קליין ציעלע, כמעט ווי גארנישט. שרעקסט זיך עפעס אליין פון דיין ציעלע, גלייך ווי דו וואלסט ארויס אנקעגן יענעם מיט א גראב ווארט, אים געשאלטן אין טאטן אריין, און טראגסט זיך טאקע באלד אפ. טאפסטו אמאל אן ערגעץ אן אנדער גאנג, פאלט אויף דיר אנעט א קעכנע, א באדינער, אדער עס לאזן זיך גאר אויס דא זיצט ניט קיין איד.

און ווי איך דריי מיך דא אזוי ארום, באמערק איך פון דער ווייטן עפעס א יונגערמאן, געקליידעט דייטש, גייט ווי איינער וואס ווייסט נישט דעם וועג, קוקט אויף די הייזער, און ווארפט זיך אין אלע זייטן גאס. דער דאזיגער פארשוין, טראכט איך מיר, מוז נישט זיין קיין היגער, מען בעדארף אים נאכגיין, זען וואס ער טוט. ער גייט אריין אין א הויף, איך נאך אים. ער זוכט און לאזט זיך דערנאך ארויפגיין אויף א טרעפ, מיינער אויך ארויף. ער גייט אריין אינעווייניג אין א פאדער חדר, מיינער שטעלט זיך אויך ווי אין א זייט לעבן דער טיר. עס דויערט נישט לאנג, קומט ארויס איינער א געגאלטער, עפעס גאר א פריץ, אפנים דאס איז דער באלעבאס. דער יונגערמאן גיט אים עפעס א ביכל, ארויסנעמענדיג עס פריער פון א קעשענע, ברייט און לאנג ווי א טארבע, דער געגאָלטער טוט אַ בליק אויף דעם שער-בלעטל און וואַרפֿט עס באַלד טאַקע דעם יונגערמאַן צוריק, פֿאַרקרימענדיק זיך מיט אַ בייזער, לאָזט מיך צורו מיט אײַערע שמאָכטעס! מיר טויג עס כּלל נישט! דער יונגערמאַן טענהט, לויבט זיך אין טאָג אַרײַן, ער האָט געמאַכט עפּעס אַזוינס גאָר אַנטיק, עס העלפֿט אים אָבער נישט, און ער גייט נעבעך בבושה-וחרפּה אַרויס מײַנער אַרײַן און בעט פּשוט אַ נדבֿה. איך באקום באלד עטליכע גראשן, און רוק מיך געשווינד ארויס מיט א פרייליך הארץ. אצינד, טראכט איך מיר, בין איך אויף דעם אמת'ן וועג. גאט שיקט צו דעם שפינער זיין פלאקס, דעם שענקער זיין ביר און דעם ארעמאן דעם גר זיין דעם וועגווייזער. מען דארף אים פון אויג נישט אפלאזן. איך גיי דעם פארשוין נאך שטילערהייט ווי א קו א קעלבל, וואו ער, דארט בין איך. אים גייט עס שלים שלימזל אומעטום כאפט ער נעבעך זיין פסק דא אזוי נישט אויסצוהאלטן ווי זיי האבן זיך היינט צעלאזט און דארט אזוי גייט אייך געזונטערהייט מיר באדארפן אזעלכעס נישט האבן דער שפיץ איז ער גייט אוועק צעקאכט מיט ליידיגע הענט און מיר גייט עס אן עין הרע גארנישט שלעכט איך נעם א גראשן א צווייער א דרייער וויפל מען גיט. וואס איז דאס וואונדער איך מיך פאר א מין ארעמאן אזוינער? אין מיין לעבן האבן מיר אזעלכע זיך קיינמאל נישט גע'חלומ'ט, א פנים דא איז אזא מנהג, ארעמעלייט מיט ביכלעך, ניי-מאדישע קבצנים און נאך אנגעטון דייטש, נאראנים צו וואס בעטלען מיט ביכלעך און האבן א פייג אז מען קען בעטן נדבות פשוט אזוי? איך בין זיך נוהג ווי אונזערע זיידעס, גיי מיר אין די הייזער פשוט אן חכמות און מאך עס בעסער ווי אנדערע מיט די ביכלעך. נאר ווי די מעשה איז אויב זיי זענען נאראנים אדער נישט, דערווייל האלט איך מיך פעסט אין מיין קבצן מיט די ביכלעך, גיי אים נאך שטילערהייט פוסטריט און היט מיך ווי ווייט נאר מעגליך. ער זאל מיר ניט זען. תחילת איז דאס געגאנגען גאנץ גוט, נאר שפעטער האט ער אפנים באמערקט ווי איך שלעפ זיך אים נאך, און דאס איז אים שטארק נישט געפעלן. ער האט אנגעהויבן זיך אפט ארומצוקוקן, אפצושטעלן און געזוכט וואו מיינער פטור צו ווערן. איך האב מיך געמאכט תם, געקוקט אין דער זייט קלעמפערשט ווי ניט אים מיין איך, און גיי מיר מיין וועג. נאר אין הארצן האב איך געטראכט, ניין,

איינרעדן א ווארט פאר א ווארט, דער באלעבאס ווערט שוין גוט אין כעס, באלייט מיינעם צו דער טיר אביסל גראבליך, דערזעט דארט מיך און שיקט אונז ביידן אפ צו אלדי שווארצע יאר. דער בשותפישער פסק אונזערער האט שוין במילא געפירט דערצו מיר זאלן איינער מיט דעם אנדערן זיך בעסער דערקענען. ביים אראפגיין פון די טרעפ קוקט מיך אן מיין חבר עפעס שטארק אנגעברוגזט, איך פארדריי דעם קאפ אין דער זייט און ווייס ניט וואס צו טאן.

איך האב געמיינט מחבר איז עפעס א דייטשיש ווארט, און עס הייסט וואס ביי אונז אויף פראסט אידיש קבצן זיינער א חבר אין דער פרנסה. דעריבער ענטפער איך אים אפעט באלד טאקע אויף טייטש, יא, א מחבר. וואס האט איר עפעס געמאכט? טוט ער ווידער א פרעג. כ'האב געמאכט גאר נישקשה'דיג, ענטפער איך, טראכטנדיג ביי מיר, אויף דיר געזאגט געווארן, א פערציג גראשן האב איך געמאכט.

זייער אנגעלעגט כ'לעבן, זאג איך אנקוקנדיג אים גאר פריינטליך. נו, וואו איז ער דער חיבור? אט בין איך דאך טאקע אליין דא, פאר אייערע אויגן, זאלט איר מיר געזונט זיין. גיי צ'אלדי שווארץ יאר טוט ער אויף מיר א געשריי און פליט אוועק געשווינד און אין כעס. אז איך בין ארויס פון הויף זעה איך מיין שותף לויפט ווי א משוגענער, ער איז שוין גאנץ ווייט, טוט זיך פלוצלונג א נעם אין א געסעלע און איז פארשוואונדן געווארן. איך בין געבליבן שטיין עפעס ווי אויסגעפאטשט און וואונדער מיך וואס איז דאס פאר א מין נפש, גאר א משוגענער טאקע. אט איז ער גוט, פלוצלונג קומט אים אן דער שגעון און ווערט אנגעצונדן, דאכט זיך אים האב איך גארנישט געזאגט אזיינס, איך האב אים נאר געענטפערט טייטש מיט זיין לשון, נאט אייך נייע מחבר חיבורים, ביי אונז אויף אידיש הייסט עס פראסט קבצן טארבע, איבריגנס כאפט אים דער וואטנמאכער. כ"ג. אין א קורצער צייט ארום האב איך מיט אדעס מיך שוין בעסער באקענט. בין קלאר געווען אין די אלע ווינקעלעך און הינטערגעסלעך, געכאפט דעם סטרי און געוואוסט וואו עס עפנט זיך א טיר. אדעס איז ווי א טאבאקערקע מיט א סעקרעט מען ברויך צו וויסן די ספרונזשינקעלע וואו צו געבן א קוועטש, דענסמאלט עפנט זיך גרינג אויף, מען שטעקט אריין די פינגער און מען נעמט א גוטן שמעק טאבאקע, עס האט זיך פאר מיר געעפענט א קוואל פון הייזער, אזעלכע וואס פאסן צו מיין עסק, מיט אלע גוטע מעלות ווי ביי אונז ארעמע לייט. האָב איך שוין געפֿונען וויפֿל דאָס האַרץ גלוסט, גאַנצע מחנות פֿון אַלערליי סאָרטן, אָרעמעלייט מיט טאָרבעס, אָרעמעלייט אָן טאָרבעס, אַזעלכע וואָס זײַנען אין ערגעץ נישט נאָר אין אָדעס, ירושלימעס, פֿרענקען, טערקישע און פּערסישע ייִדן וואָס פּלאַפּלען לשון-קודש, אַלטע ייִדן, קבצנים מיט ווײַבער, אויך אָן ווײַבער, וואָס פֿאָרן אויף דער עלטער שטאַרבן אין ארץ-ישׂראל און עסן דערווײַל דאָרט קעסט, קינדלען, לעבן אויף דער וועלטס רעכענונג. עגונות, ייִדענעס מיט ספּאַזמעס, ייִדן געבראָכענע מיט מיחושן, וואָס קומען זיך הײלן אין דעם לימאַן. מקבלים אַלטפֿעטערישע, וואָס רײַבן זיך אַרום פּראָסטע ייִדן אין די בתּי-מדרשים, און מקבלים פֿון הײַנטיקער וועלט מיט געגאָלטע בערד, וואָס רײַבן זיך אַרום די בראָדער פֿראַנצויזן אין די קאַפֿיינעס און טראַקטירן, אביונים אויפגעפייפטע, אויסגעפוצטע ווי די נגידים, אזעלכע טאקע וואס האבן לחלוטין גארנישט, און אזעלכע וואס האבן דאכט זיך הייזער, און זענען דאך גרויסע דלפנים, מיאוס'ע קבצנים. וויפיל ארעמעלייט איך האב באגעגנט פון אונזער ווינקל האבן נישט געקענט גענוג אפלויבן אדעס.

איך נעם עס אנעט פאר ליב, זיך דערויס גארנישט צו מאכן, טראכטנדיק, איינער פון עולם האט אין איילן נישט אומגערן מיך א שטופ געטאן. באלד אבער פיל איך נאך א זעץ, ווי מיט א שטיק האלץ. איך קוק מיך אום און דערזע יאנטל דעם כאלערע-חתן זיצט אויף דער גאס, מיט איין בענקעלע אין דער האנט אנגעשפארט אויף דער ערד, און דאס אנדערע בענקעלע האלט ער אויפגעהויבן און קוועלט, שמאכט פאר פרייד, וואס ער האט מיך באגעגנט. איך האב מיך דערפרייט שטארק מיט יאנטלען, מיט וועלכן איך האב אין גלופסק זייער גוט געלעבט, און געווען ביי אים אויף דער חתונה אויפן הייליגן ארט אין דער כאלערע נישט היינט געדאכט. אזוי פישקע, זאגט ער אפגעבנדיג מיר א שלום עליכם, דו ביסט הער דא אין אונזער אדעס? א יא, א שיין שטעטל מיין אדעס. און א קוק געבנדיג אז איך קנייטש מיך, מאך פון זיין אדעס עפעס נישט אזא פירוש, מאכט ער אביסל מיט פארדרוס גלייך ווי איך וואלט אים צעשטעכערט די גערגעראלדע און אים געטראפן אין קנעפל. הא? דיין גלופסק אפשר איז א שטאט? א ווארים וואס זיצט אין כריין מיינט קיין זיסערס פון דעם איז גאר נישטא. ווארט, איך וועל דיר ווייזן אביסל מיין אדעס, וועלן מיר דערנאך הערן וואס דו וועסט דענסמאל זאגן. יאנטל דערציילט מיר פון זיין גרויסקייט אין אדעס. אלע קוקן און האבן הנאה ווי ער רוקט זיך אויפן געזעס. ער איז א שטיקל חשוב אין פיל קלייטן, מען גיט אים אפ זיין נדבה גאנץ פיין, נישט צו פארזינדיגן. עס גייט אים אן עין הרע גאנץ גוט. אז איך האב אים א פרעג געטון וועגן זיין ווייב האט ער גענטפערט מיט א שמייכעלע א שיין ווייב מישטיינס געזאגט האט מיר גלופסק געגעבן וואס פאר א גוטס קען זיין פון א חולערע ווייב די חולערע האט איר פריער געמעגט נעמען איידער זי איז צו מיר אנגעקומען דאכט זיך עס פעלט איר די אונטערשטע ליפ פון דעסטוועגן ארבעט אין איר דאס מויל שרייט פילדערט פלוידערט מאלט ווי א מיל פיל בעסער נאך פון אן אנדער מיט צוויי געזונטע ליפן.

לאז זי גיין צום רוח. וואס הייסט יאנטל א שפיי? גלאט גיי צום רוח אן א גט? איך בין דאך עפעס א איד און באדארף חתונה האבן. אזוי? חתונה האבן? מאכט יאנטל קוקנדיג אויף מיר מיט א געלעכטער, טאקע אן אמת'ער גלופסקער, כ'לעבן! בלייב נאר פישקע אביסל דא אין אדעס וועלן מיר דענסמאל זעהן. פון יענער צייט אן זינט מיין באגעגעניש מיט יאנטל'ען, פלעגן מיר זיך אפט צונויפקומען און רוקן זיך ביידע איבער אדעס, ער אויפן געזעס און איך העכער מיט מיינע קראנקע פיס. יאנטל'ען איז נאר געגאנגען דערינען מיר אלץ ארויסצושטעלן זיין אדעס און בארימען זיך פאר מיר מיט די שיינע גאסן, שיינע הייזער און נאך אנדערע זאכן גלייך ווי זיי וואלטן געהערט אים און אים דערפון אסאך ארויסגעקומען. ביי איטלעכס מאל ווייזנדיג מיר עפעס פלעגט ער קוקן אויף מיר מיט א שיינענדיג פנים, שמאכן פאר גרויס פארגעניגן. עפעס אזוי ווי דורך יענעם שיין הויז, יענער שיינער גאס באקומט ער א גרעסערן ווערט אין מיינע אויגן, און אלץ מאכן טארקענדיג מיך, נו פישקע, א שיינע שטאט אדעס? אפשר הא אין דיין גלופסק האסטו אויך אזוינס? הער אויס, יאנטל, זאג איך צו אים איינמאל, אז ער האט מיר אנגעטארקעט די זייטן, ווייזנדיג מיר פון דערווייטנס דעם בולוואר, וואו עס האבן געשפאצירט א גרויסער עולם מענטשן, און צו וועלכן, ווי איך האב באמערקט, ער האט זיך עפעס געשייעט, נישט געהאט קיין מוט צוצוגיין נאנט. וואס זאל איך דיר זאגן, יאנטל, אדעס איז אוודאי א שיינע שטאט, נאר א שאד כ'לעבן וואס נישט דא קיין מענטשן. אדרבה, זאג, קען מען דען די היגע לייט אנרופן מענטשן?

דענסמאל זעסטו וואלט עס טאקע געהייסן א שטאט, געהאט א פנים, אידישליך, מיט שיינע איינפירן, ווי עס געהער צו זיין. יאנטל האט שווייגנד זיך גערוקט מיט מיר ווייטער, נישט געהאט אפנים וואס מיר צו ענטפערן. אויפן וועג קומען אונז אנטקעגן א פאר פיינע לייט, פראנצויזן. יאנטל שטרעקט אויס די האנט, איינער פון די לייט שטעלט זיך אפעט רעדן מיט אים עטליכע ווערטער און גיט אים א נדבה.

פון שיינעם מלמד קען איך מיר שוין אנשליסן וואס פאר א מין תלמוד תורה ס'מישטיינס געזאגט מוז דא ביי אייך זיין. איך פרעג דיר נאר יאנטל ווי שעמסטו זיך ניט זאגן אז אזוינס איז גוט? ניין. דו ביסט שוין דא קאליע געווארן יאנטל ביסט געווארן אזעלכער ווי די אלע היגע לייט. א מלמד אביסל כ'לעבן גאר אונזערע תלמוד תורה מלמד ר' הערצעלע מזיק להבדיל.

לויפט א שמחת תורה מיט די תלמוד תורה יונגלעך צו די נגידים מאכן א מי שברך, גיבט מען אים אומעטום קידוש מאכן מיט דער פולער מאס, ער שרייט צאן קדשים און מיט יונגעלעך מע! עס האט א פנים און דיין פראנצויז וואס? וואס פאר א פנים קען ביי אזעלכן האבן זיין תהילים זאגן, זיין מי שברך? וואס פאר א טעם קען האבן זיין קידוש מאכן, זיין גיין אויף א לוויה מישטיינס געזאגט? האסטו דאך א גראבן טעות, פישקע, פאלט מיר יאנטל אריין אין די רייד, אז מיינער טוט גאר קיינמאל נישט אזעלכע זאכן, ווייסט פון אזעלכע זאכן אפילו נישט וואס צו זאגן. וואס הייסט ער טוט ניט אזעלכע זאכן? מאך איך פארוואונדערט, ווי געשיקט זיך עס א תלמוד תורה מלמד זאל ניט טאן אזעלכע זאכן, נישט מאכן קיין מי שברך, די נגידים נישט באגראבן,

ווייסטו ווער דער צווייטער איז וואס איז מיט דיין מלמד געגאנגען? דאס איז א גרויסער פיינע בריה, א גאנצער טוער אין שטאט זאכן, ווי ביי אייך דארט אהרן יוסל שטילפייפער. פע! פע! טו איך א געשריי שטארק אויפגעבראכט, אזוי אז מענטשן וואס זענען פארבייגעגאנגען האבן זיך ארומגעקוקט. אט אזעלכער הייסט ביי דיר יאנטל א פיינע בריה, ווי אונזער ר' אהרן יוסל. זאג כאטש להבדל, ר' אהרן יוסל איז א איד מיט א בארד, מיט פאות, דאס אידישקייט ליגט אים אויפן פנים, און אין די הענט ביי אים ליגט אידיש געלט, עולם'ס געלט, פון אלע חברה'ס געלט, נאך און נאך געלט, מען גלייבט אים אויף נאמנות. מסתמא אז ער נעמט, ווייס ער דאך אז ער נעמט, און וואס מיט דעם געלט צו טון? מען קען זיך דרינען שיין אויף אים פארלאזן. דיין פיינע בריה מוז האבן א שיין ביסל נאמנות. אויף וואס קוקנדיג קאן מען אזעלכע געטרויען? אויף זיין אידישקייט? אויף זיינע אונטערגעשוירענע פאות? אויף נאמנות? כ'לעבן, שפארט זיך יאנטל מיט מיר. מיט פאות, אן פאות, אלץ איינס ווי איך בין א איד. עט, מאך איך,

יאנטל איז אין מיינע אויגן אינגאנצן איבערגעקערט געווארן. אדעס האט אים שטארק צעלאזן און מיר פלעגן זיך שפארן זייער אפט. וואס ביי אים האט געהייסן גוט איז ביי מיר געווען שלעכט, און וואס ביי מיר גוט איז ביי אים געווען שלעכט. מיר האבן זיך נישט געקענט אויסגלייכן א שטייגער וועגן דער גרויסער שול, וועגן דעם חזן און דעם רב דארט. א חזן מישטיינס געזאגט, אין א טענדע ווערענדע דאוונט קורחיש. ער אליין זאל עס ארבעטן אריינשטעקן דעם פינגער אין גארגל, האלטן זיך זיך ביי דער באק ווי אונזער חזן ר' רחמיאל קלאגמוטער, שרייען קולות אויף דער געמבע, פון דער געמבע א כאפ טאן זיך אין א פיסטל געזאנג, ווידער אויף דער גראבער סטרונע ברומען, זעצן ווערטער ארויף און אראפ, פארגיין זיך אין שטייגער, צעגיסן זיך מיט א זיס וואלעכל, א בעטלערל פאר דעם רבונו של עולם.

ווי דערלאזט עס אזוינס דארט א רב? נאר הערסטו, דאס איז דאך טאקע דער גאנצער פארדרוס. אויך אין א טענדע ווערענדע מיט א געפוצט בערדל און האט א פנים, פע! דאכט זיך גענוג חלשות און יאנטלען זאל דאס גאר געפעלן. געוואלד! שריי איך, יאנטל וואס איז דיר געשען? משוגע ביסטו צי חסר דעה? ווי קומט אזוינס צו דיר? ווי פארקריכט מען עס אזוי מיעס? געוואלד, א רוח אין דיין טאטן אריין! און ער קוקט מיך אן, שמאכט מיר מיט א שיינענדיגן פענעמל, מאכנדיג דערביי נישט מער ווי, פישקע, ביסט א נאר! פארשטייסט נישט וואס גוט איז? היינט גיי רעד, טענה מיט אזעלכן, אז איך האב א קוק געטאן ס'איז פארפאלן, יאנטל איז איינגעשפארט, ס'איז מיט אים גארנישט צו מאכן, האב איך מיר געגעבן דאס ווארט מער וועגן דעם נישט צו רעדן. און לאז זיך ווידער זיין אדעס פאר מיינעטוועגן אפילו מיטן קאפ אראפ איבערקערן גייט עס מיר נישט אן. הער אויס, זאג איך איינמאל צו יאנטלען, שפארן זיך מיט דיר וועגן אדעסער איינפירונגען וויל איך שוין מער נישט, דו ביסט א געבראטענער אקשן און איך וועל מיט מיינע ווערטער ביי דיר גארנישט פועלן, לאמיר בעסער רעדן תוך זאכן, איך וויל זיך מיט דיר מיישב זיין וועגן מיר, וואס קאן פון מיר דער תכלית זיין? דער ענין אין די הייזער ארומצוגיין האט זיך מיר שטארק צוגעגעסן, ס'איז דא היינט ארעמע לייט גענוג אן מיר אויך, וואס באפאלן די הייזער ווי די היישעריקן און וועלן באלד פארפלייצן די וועלט, די בעלי בתים בלאזן זיך, שרייען, געוואלד, ניט אויסצוהאלטן, עס וואלט גוט געווען צו האבן עפעס א שטיקל פרנסה, ראט כ'לעבן צו וואס זאל איך מיך נעמען? קיין קאנטארן מאכן ענטפערט יאנטל מיין איך ווילסטו נישט, קיין קלייט מיט צעלניק אויך נישט, וואס זשע דען אזוי א שטייגער? לאך נישט יאנטל זאג איך צו אים, רעד ווי א מענטש, עפעס חוץ קאנטארן און צעלניק איז דען נישטא ביי אידן מער קיין פרנסות? אך, מאכט יאנטל, ס'איז דא דא זייער פיל. ווי א שטייגער האלטן די טאקסע, זיין א גבאי אין חברות, רייבן זיך ארום מאיר בעל נס פושקעס, דרייען זיך ארום שטאט זאכן, ארום די פיינע בריאות, זיין א כל ולך, א קאך לעפל, און דאס גלייכן, זייער גוטע פרנסות. נאר א קאטא. אזעלכע נישט פאר דיר. לאמיר זיך נעמען צום צעטל אידישע פרנסות פון קליינעם סארט, נו פישקע, האנדלען מיט אלטע קליידער א שטייגער, זייער פיל אידן דערנערן זיך דערפון גאר נישט קשה'דיג. ניין, גיב איך יאנטל'ען צו פארשטיין, אלטע קליידער מוז מען דאך קויפן. אויסלאטען און דערצו דארף מען דאס געלט. אויך טאקע פארשטיין אביסל די מלאכה און דאס איז פאר מיר שווערליך. מיט גלובסקער תחתונים א שטייגער איז נאך א האלבע צרה. וואס מאכט עס דען אויס אז צוריסן אביסל אזוי אדער אזוי פארלאטעט. אבער דא מיט די אדעסער איז דאך א שרעק. אדעסער תחתונים מחילה זענען מיט גאנצע צערעמאניעס, דרך ארץ, עפעס גאר א מורא צו זיי זיך צוצורירן. אויב דו שרעקסט זיך פאר אדעסער תחתונים, מאכט יאנטל. לאז עס זיין ציבעלעס, קנאבל, צוגעלעגערטע לימענעס, מאראנצן וכדומה. נאר מוזט אבער וויסן אז דא איז די מאדע זיך איינצושפאנען אין א טאטשקע און ארומפירן עס איבער די גאסן, שרייענדיג אויף א קול מיט א ניגון. שרייען קען איך זייער שיין, ענטפער איך, דערויף בין איך א מייסטער, אבער איינשפאנען זיך ווי א פערד און שלעפן האב איך קיין כח נישט. היינט חוץ דעם איז דאך אויך ווייטער יענע מעשה און די ממתקים, וואו נעמט מען דערצו די קלינגערס? געלט? הער אויס פישקע, מאכט יאנטל מיט אן ערנסט פנים, פרנסות אן מי און געלט אריינצולייגן זענען נאר יענע די פריערדיגע, פון הויכן סארט, ווייטער ווייס איך קיין אנדערע נישט, זאג אדרבה דו. בעסער פון אלע זאכן זאג איך צו יאנטל'ען, געפעלט מיר א באד. אין דער גלובסקער געמויערטער באד וואו איך האב מיך אויפגעהאלטן איז מען פון מיר שטארק צופרידן געווען. כ'האב געטויגט. ווען נישט די אומגליקליכע חתונה מיינע, וואלט אויס מיר שוין לאנג דארט געווארן א מענטש.

אַצינד, פֿישקע, מאַכט יאָנטל צו מיר מיט אַ שמייכעלע, אַצינד וועל איך דיר מכּוח דײַן בקשה גאָר ניט ענטפֿערן. גיי זײַ מוחל פֿריִער און קוק אַליין אָנעט מיט דײַנע אויגן די היגע באָדן, דערנאָך וועלן מיר שוין שמועסן. איך האָב געפֿאָלגט יאָנטלען און בין געגאַנגען אין איין באָד, אין דער אַנדערער איז מיר פֿירגעקומען עפּעס משונה ווילד. האָט איר געהערט אַ ביסל אַ באָד? דארט איז ליכטיג, ריין ווי אין א שטוב, דארטן שטייען גוטע באנק-בעטלעך, טאקע גוטע, ווי איך בין א איד, פרודן זיך דארטן, זאל דער אייבערשטער היטן, מען זעט נישט הענגען דארט קיין איין העמד אפילו, ס'איז נאר א געלעכטער אויף נאמנות. ניין, טראכט איך ביי מיר, אין אזא באד קען איך נישט זיין, דאס איז נישט פאר מיר, נישט דאס, נישט יענץ, נישט דער תענוג וואס אין אונזער גלופסקער באד. דארט איז גאר עפעס אנדערש. עס האט עפעס טאקע א פנים. מענטשן האלטן זיך דארט אויף, מען ליגט זיך אין קאמפאני אויסגעצויגן אויף די בענק, מען שמועסט, מען דערציילט מעשה'ס, מען רעדט פון אלצדינג וואס פארלויפט זיך אין דער וועלט. ס'איז עפעס אזוי גוט, אזוי געשמאק, מחיה, כ'לעבן. איך בין געגאנגען אין נאך און נאך באדן, אלץ נישט וואס ביי אונז. עפעס שמעקט דארט נישט דער ריח וואס אין אונזער געמויערטע באד. היינט זייערע מקוואות איז נאר א געלעכטער. אונזער מקווה וואסער פילט מען, עס האט עפעס אן אנדער טעם, אן אנדער קאליר, און עס איז עפעס געדיכטער ווי אנדערע וואסערן. מען פילט באלד ס'איז אידישליך. דארט אבער איז דאס מקווה וואסער לויטער גלאט וואסער, ווי וואסער באדארף געווענליך זיין וואס מען קען עס טרינקען. נו, פישקע, האט מיך יונטל א פרעג געטאן דערנאך מיט א שמייכעלע, האסטו געזען א היגע באד? עט, האב איך געענטפערשט, נישטא פון וואס מישטיינס געזאגט צו רעדן, ביי אייך איז אלץ ווילד, חוזק אינגאנצן, דיין אדעס איז פאר מיר נישט קיין ארט. כ"ד. מיט אדעס בין איך טאקע נישט צופרידן געווען, נאר איבער דעם ווינטער האב איך געמוזט דארט פארבלייבן. ווארום ווי לאזט מען זיך עס ווינטערצייט נאקעט און בארוועס אין וועג אריין, און דערצו נאך איינער אליין אין א פרעמדן ווינקל? וויבאלד אבער עס האט א ווארעם געגעבן די ליכטיגע זון און געשמעקט מיט זומער, האט עס מיך עפעס געטארעט, נישט געלאזט מיך איינזיצן רואיג אויף איין ארט. אמאל פלעגט פאר מיר דער זומער זיין ווי געווענטליך זומער, זומער גארנישט, ס'איז ווארים, ליכטיג, טעג גרויסע, גרין אומעדום, מילא איז גוט, איז נישט קאלט, בהמות גייען אין דער טשערעדע, איז דא מילך, אביסל סמעטענע, ס'דא נאך צום ברויט א גרינע ציבעלע, א קנאבל, א רעטעכל, פאר א אידן אן ארעמאן א גרויסע זאך, א גאנצער חשבון. היינטיגסמאל אנטקעגן האט פאר מיר דער זומער עפעס גאר אן אנדער פנים געהאט. כ'ווייס ניט ווי זאל איך מיך אויסדריקן, עפעס האט ער גערעדט ווערטער, אונטערגעגעבן דעם הארץ עפעס א חשק. מיך דערמאנט אלץ אין איר, אין מיין הארבאטער. איטליכס גרעזעלע, איטליכס גרין ביימעלע און איטליכס שפיל פון א פייגעלע האט מיר עפעס דערציילט, אפגעגעבן א גרוס פון איר. עס האָט זיך מיר אַלץ געטראַכט, אָט אַזױ איז זי מיר געזעסן און אַזױ האָט זי געקוקט, אַזױ געלאַכט און אַזױ אױסגעגאָסן איר ביטער געמיט. עס האָט מיך זיך צעשפּילט די געבליטן, מיר באַפֿאַלן אַ זיסע מרה-שחורה און עס האָט מיך עפּעס געצױגן, געצױגן װײַט אַהין, אַהין. וואס פאר א שייכות דאס אלסדינג קען האבן מיט דעם זומער, אויב דאס איז געווען אינגאנצן זיין ארבעט אדער גאר עפעס אנדערש, עפעס אזא מין שלאפקייט, א ספאזמע אזוינע? דאס ווייס איך ניט. איך ווייס נישט מער, מיט מיר איז געווען עפעס נישט גלאט. איך האב געצאנקט ווי א ליכט, געווארן גארנישט דער אייגענער וואס פריער. פישקע, ביסט קראנק? האט יאנטל אנקוקנדיג מיך איינמאל געפרעגט, ביסט עפעס שטארק פון פנים אראפ? וואָס טוט דיר וויי? עט, גאָרנישט, ענטפֿער איך, אָנכאַפּנדיק זיך מיט ביידע הענט בײַם האַרצן. דו פֿילסט נישט דאָס האַרץ? מאַכט יאָנטל. דערצו איז איין סגולה אַ שטיקל ברויט גוט אײַנגעטונקט אין זאַלץ אויפֿן ניכטערן מאָגן. ס'איז מיר אָנגעזאַלצן אויפֿן האַרצן גענוג אָן דעם, ענטפֿער איך מיט אַ זיפֿץ. עפּעס פֿיל איך ווי עס ציט מיך, ציט און עס לאָזט מיך נישט אײַנזיצן. איך פארשטיי שוין, כ'פארשטיי, מאכט יאנטל מיט א שמייכעלע, עס ציט דיר אין דיין גלופסק, ציט דיך אהין וואו די גנילאפיאטקע בליט, וואו עס סווישטשעט דער דלות און קנאבל און ציבעלעס גיבן די שמוכט. שעם זשע דיך פישקע און גיי דיר אהין אין דיין רו אריין. אין עטליכע טעג ארום האב איך זיך געזעגנט מיט יאנטלען און מיר געלאזט צופוס אין וועג אריין. דער קאָפּ איז מיר געפֿלױגן אין עק װעלט, דאָס האַרץ האָט מיך געצױגן צו איר, אַלץ געטראַכט, װוּ איז זי, װוּ געפֿינט זיך אַצינד זי, װאָס מאַכט זי, װי לעבט זי, נעבעך אַלײן אָן מיר? און די פֿיס מײַנע זענען געגאַנגען, װי אַלײן פֿון זיך, געגאַנגען פּאַמעלעכן אױפֿן װעג קײן גלופּסק, איך בין געגאנגען דורך דערפער, דורך שטעט, דעם גאנצן וועג געטראכט, געזוכט מיט די אויגן, טאמער וועל איך באגעגענען זי. איך בין זיך אנגעגאנגען גענוג און אויסגעזען א וועלט אידישע שטעט, וואס מער נענטער צו גלופסק איז מיר געווארן גרינגער אויפן הארצן. איך האב זיך מחיה געווען מיט די אידן פון אונזער ווינקל, זייער לשון, זייער גאנג, זייער שטייגער לעבן און פירונג איז פאר מיר געווען גאר א דערקוויקעניש. כ'לעבן. עפעס האב איך מיר געפילט היימיש צווישן מיינע לייט, אייגענע מענטשן. פון אונזער ווינקל די אידן זענען טאקע א מחיה, אן צערעמאניס, אן חכמות, הערן נישט קיין וועלט נארישע מאדעס, רעד דיר, שריי דיר, הויך אויף א קול, טוה דיר פריי אלסדינג, פראסט ווי גאט האט געבאטן. וועמענס עסק איז עס? שיין אדער מיאוס, אויב עס פאסט אדער נישט, יענעם געפעלט ניט, לאז זיך פארמאכן די אויגן, פארשטעקן די אויערן, נישט מער און פארפאלן. איך בין ביסלעכווייז געקומען צו די קרעפטן, געווארן רואיגער, געטראכט פון גלופּסק, פון דער געמויערטער באָד, און געהאָפֿט צום השם יתברך. אָט אַזױ בין איך מיר אין אַ שײנעם פֿרימאָרגן געגאַנגען צװישן װײץ און קאָרן און פֿאַרגאַנגען ביז צו אַ גרױסן געדיכטן װאַלד. איך בין אַרײַן טיפֿלעך אַ ביסל אין װאַלד, אָפּגעלײגט זיך דאָרט מיט מײַן פּעקל, אַראָפּגעװאָרפֿן פֿון מיר די קאַפּאָטע און זיך אױסגעשטרעקט אונטער אַ בױם צװישן הױך גראָז, װאָס האָט מיט די גרױסע ברײטע בלעטער מיר פֿאַרשטעלט אַרום און אַרום. מילא וואס איז דא איבערצוטראכטן, א וואלד, א וואלד, ווי אלע וועלדער, ביימער זענען זיך ביימער, גראז גראז, פייגעלעך פייגעלעך, און איך בין מיר איך, און מעג מיר טאקע כאפן א דרעמל, זיך אויסרוען אביסל פון וועג, איך צי מיך, גענעץ, פארמאך די אויגן, און הערט מיין חלום. סוף קאסעט פֿיר, המשך קאסעט פֿינף.